א גוט יאר, היינט איז דינסטאג ביינאכט, מארגן, דאס הייסט היינט נאכט און מארגן איז א' דראש חודש אייר, אייר איז אני השם רופאך, און כ'האב געוואלט אביסל איבערגעבן וואס איז געווען אין קאורט, מענטשן האלטן אין איין קאלן כ'ווייס יעדער איז נייגעריג, און וויל איך ענק איבערגעבן. כ'האב געוואלט זאגן אזוי, קודם איז געווען די קעיס פון אברומי רובין, ער איז געקומען מיט א לויער און מ'האט עס אפגעשטופט ביז סוף אפריל, דאס קען מען טון ווייל. און נאך נישט רעדי. נאכדעם איז געווען ביי אן אנדערן דזשאדזש איז געווען תמחה זכר עמלק, ומלק את ערפו, ס'איז געקומען מיסטער און מיסעס מאליק מיט זייער זוהן, די גמרא זאגט פארוואס אז א מיידל איז מזנה איז פארשטיינערט מען זי אל פתח שער אביה, פארוואס זאל מען עס נישט טוהן דארט ווי מען מאכט אלע אין ירושלים? זאגט די גמרא אז מען זאגט פאר די עלטערן ראו גידולים שגידלתם, קוקטס אן וואסערא גוטע גידולים עטס האטס מגדל נעבעך, ס'איז אזא בושה און אזא ווייטאג אז א טאטע און א מאמע האבן חתונה געמאכט א זון און זיי דארפן נעבעך גיין מיט אים אין קאורט און צוקוקן און די גאנצע וועלט קוקט עס אן וואס ער האט נעבעך געטון מיט זיינע תלמידים, ס'איז ממש ס'איז א הארץ רייסעניש, איך זאג אייך די אמת, כ'בין געזעסן דארט. כ'האב געזען נעבעך ווי די מאמע מיטן טאטן דרייט זיך אויס און קוקט ווייל ס'איז געווען נאך ספעקטעיטערס און זיי האבן זיך אומגעקוקט און כ'האב געפילט זייער הארץ האב איך געזאגט פאר איינע פון די מענטשן וואס זענען דארטן געווען לאז מיך זיי מוחל דורך איך וויל ארויסגיין פרעגט ער וואס גייסטו ארויס זאג איך איך דארף גיין אין בית כסא כ'האב באמת נישט געדארפט גיין כ'האב אנגעהויבן אזוי צו וויינען נעבעך ס'איז דאך אזא רחמנות און ספעציעל אויף דעם מאליק האב איך נאך מער רחמנות ווי אויף אנדערע. מאַליק שרייט אַז ער איז געווען אַ סאַטמאַרער תלמוד תורה יונגל פון די צוועלף ביז די דרייצן און אַ מלמד האָט אים מאָלעסטעט און ממילא איז ער חולה נפש אויף די זאַך און דאס רייסט די האַרץ. כ'וויל ענק זאָגן ווי פיינט אונז האָב מיר מאָלעסטערס, אונז מוז מיר אָבער פאַרשטיין וואָס איז די שורש פון די זאַך, why is he a molester? טאָמער ווערט מען געוואויר אַז מ'האָט אים נעבעך געטשעפּעט איז אמת אונז האלט מיר ער דארף גיין זיצן, ער הי העז טו בי קעפט אףף די סטריט, אבער די רחמנות געפיל ווערט זייער זייער אויפגעמאכט ביי יעדן מענטש, שטעל דיר פאר וואס איז ער שולדיג, די טאטע באצאלט געלט פאר א מלמד, דער טאטע באצאלט געלט פאר די תלמוד תורה, ער גייט נעבעך אין חדר, און די רבי דארף מיט אים לערנען דברים שבקדושה, גייט די רבי און ער טאטשט אים, פוי, איז אנבעליוועבל. איך זאג אייך די אמת, איך האב פשוט רחמנות באקומען אויף אים, און נישט נאר איך, נאר יעדער ווער ס'האט דארט צוגעקוקט, ווייל ער האט נאכאמאל איבערגעזאגט דאס אז די מלמד האט געטשעפעט מיט אים און ער איז א וויקטעם. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט לאמיר ארויסלאזן דעם חלק פון רחמנות. עס שטייט ביי עיר הנדחת, עס שטייט ונתן לך רחמים, דער אייבערשטער וועט דיר געבן רחמנות, זאגט דער חתם סופר, וועסט אויסהרג'נען א גאנצע שטאט, וועט זיך אריינגיין אין דיר מידת אכזריות, עסט דאך עס נישט וועלן טון, זאגט דיר די תורה ונתן לך רחמים, דער אייבערשטער וועט דיר געבן רחמנות. אבער ווען ס'קומט אויסצוראטן א שטאט פון א עיר הנידחת וכדומה, צו ס'קומט זיך איינעם חיובי מיתות בית דין, איז מען מחיוב עס צו טון, מען טאר נישט האבן קיין רחמנות דעמאלט. דער חטא פון שאול המלך איז געווען ווייל ער האט געהאט רחמנות, אליעז מה חטא, ער כאפט עס נישט, פארוואס זאל דער אייבערשטער אויס'הרג'ענען די שה? ער האט נישט געוואוסט אז עמלק האט זיך געקענט פארשטעלן ווי א שעפעלע, ער מיט זיין ווייב. ווען מען געפינט ביי די הייעסט די הייעסט פוינט, וואס איז געווען די העכסטע פונקט. פונעם אראפפאל פון המן'ן, וואס האט המן געטון בשעת המן זיצט אין די סעודה מיט אחשורוש, און אסתר זאגט אים איש צר ואויב המן הרע הזה, און דער קעניג שטעלט זיך אויף מיט א כעס און ער גייט ארויס אין גינת הביצן א שפאציר זיך אביסל אפצוקילן פונעם כעס, און וואס האט ער געטון המן דעמאלטס? א מורא'דיגע זאך, ער האט געוואוסט אז ער האט דאך געווען די נשמה פון אגג, און פון עמלק, און אסתר המלכה איז דאך געווען די נשמה פון אסתר מיט מרדכי זענען דאך געווען פון די גרויסע שאול המלך פון שבט בנימין, איז וואס האט ער געטוהן והמן עומד לבקש על נפשו, ער האט געזאגט ווייסטו וואס, כ'וועל שפילן, איים גאנא פלעי א געים, כ'וועל אנהייבן מיט רחמנות, כ'וועל אנהייבן צו וויינען, והמן בא לבקש על נפשו, ער וויל זיך אויסבעטן ביי איר, אבער דא האט עס שוין נישט געארבעט, ווייל אסתר המלכה האט שוין געוואוסט די מיסטעיק פון איר זיידן פון שאול המלך, אז מיט די רחמנות דקליפה זענען מיר נאך היינט אין גלות, און המן האט שיער געקענט אויסהרג'ענען גאנץ כלל ישראל, סא טאמער איז עס אן ענין וואס מען דארף טוהן א ציווי השם איז נישטא קיין רחמנות, לא תחמול עליו, און אזוי שטייט אסאך פסוקים אויף דעם. למעשה, מען טאר נישט האבן רחמנות אויף די חברה, די העוו טו בי קעפט אףף די סטריטס דיס פעדעפיילס, די העוו טו גאו טו דזשעיל, עניוועי. למעשה האט די דזשאדזש ארויף גערופן ער זאל קומען פון פארנט און ער האט אים געזאגט אזוי, דו זאלסט וויסן איך הער, אז דו האסט געטרייט צו אינטימידעיטן א וויקטעם, וואס איז געווען די מעשה אז ער האט געזעסן אין א קאר מיט טינטעד ווינדאוס און מ'האט געהייסן איין בחור די וויקטעם וואס האט אים איינגעזעצט אויב ער גייט זאל צוגיין צו די קאר איינער וויל אים עפעס פרעגן און אזוי ווי ער האט געזען אז דאס איז דער עמלק'ס פרצוף איז ער אנטלאפן און ער האט עס גראד איבערגעגעבן פאר די דזשאסטיס סיסטעם און זיי ווייסן אלעס נאך מער. זיי האבן היינט געזאגט אז זיי האבן דעם פיקטשער ווי ער גייט נאך היינט אויס אין רעסטאראנטס מיט בחורים, זיי ווייסן אלעס. דאונט אנדערעסטימעיט די גאווערמענט. יעצט האט ער אים געגעבן קודם כל א ספיטש דער דזשאדזש זאלסט וויסן, איך זאג דיר נאכאמאל אז טאמער עסטו נאך איין מאל טרייען צו אינטימידעיטן וויטנעסעס אדער וויקטימס זאלסטו וויסן ביסט אין קאנטעמפט אוו קאורט ס'איז א פעלעני איך וועל דיך איינזעצן. נאכדעם האט מען געבעטן אז מען זאל געבן א העכערע בעיל, צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, האט דער דזשאדזש געזאגט ניין די בעיל קען בלייבן אזוי ווי ס'איז ווייל ער איז געקומען פונקטליך און ער איז אלץ געקומען, סאו הי דאזענט פיל אז העכערן די בעיל האט צו טון מיט אינטימידעישאן צו וויקטימס און ער וועט מסתם פארשטיין אז ער טאר דאס נישט טון און סאו איז קודם האט מען נישט געהעכערט די בעיל, נאכדעם האט זיך ווייטער אנגעצויגן די קאורט. אויף אפאר מינוט און נאכדעם האט מען אלעס געזאגט הויעך און סאיז געבליבן ער האט באקומען א נייעם דעיט אויכעט אויף עיפריל כלעג שוין זאגן פאר דעם מעטשער ווען סקומט בקיצור האלט מען דארטן אז סגייט אן ווייטער זיין קעיס אבער דעיס איז די זאך פארוואס איך רעד דערפון באריכות אונז ווילן מיר זיך נישט אויסלערנען קיינמאל. די מיין וועג וויאזוי מ'איז געפארן אויף בעדפארד עוועניו צוויי וועגן דאס גייט נישט זיין מער, איטס אינטימידעיטס וויטנעסעס מיט וויקטעמס, איטס גאנא סטאפ, ביקאוז זיי ווייסן שוין, זיי האבן נאר געהאט א פראבלעם געוואויר צו ווערן וויאזוי אונזער קאמיוניטי ראנט, באט וואנס דעי נאו איט דעי נאו איט, סאו איטס גאנא סטאפ, וואטש און זי. און מיט זיי טאר מען נישט טשעפען, איך וויל ענק געבן א פאראינסטענס אז זאלסט פארשטיין, ס'איז געווען דארטן.

און יענער האט אים געטראסט אלס א לויער, ער האט געשפילט דערפון נאך ווי דערמיט אויף סטאקס און ער'ט עס פארלוירן, אפגע'גנב'עט די געלט. איז זענען געקומען דארט צוואנציג אדער דרייסיג אינגעלייט, יעדער האט אים געוואלט העלפן. עניוועי, און דער דזשאדזש איז געווען זייער שטרענג און האט אים געזאגט אזוי, אויב דארפסט מאכן רעסטיטושען א הונדערט פערצענט, דאס מיינט דארפסט צוריק צאלן די גאנצע סיקס הונדערט און פיפטי טאוזענט דאלער,

אבער איינער זאל מיר זאגן אז דאס איז נישט קיין קיין מלכות של חסד, איינער זאל מיר דאס זאגן, ער האט צוגענומען פון א מענטש אלס א לויער זעקס הונדערט און פופצי טויזענט דאלער, בסך הכל דארף ער אים אפגעבן צוויי הונדערט, דאס איז ווייניגער ווי א דריטל, און ער גייט זיצן פון טו טו פאר מאנטס, און הערט וואס דא טוט זיך, ס'איז אלץ ווייל ער איז נישט געווען קיין עזות פנים, ער איז א לויער, און ער האט גראד געזאגט, איי פינעגלד די מאני. איך האב נישט, כ'וועל טרייען די קאמיוניטי זאל מיר העלפן, און איך בעט דיך געב מיר אפאר חדשים, און איך הער זאגן אז זיבעציג אכציג טויזענט איז שוין דא, ווייל ס'געווען אפשר דרייסיג מענטשן געקומען אים דארטן העלפן, יעצט אויף די צוויי וועט ער מסתם האבן די צוויי הונדערט אלפים, וועגן דעם זאג איך אים יו העוו טו בי האמבל, האמבל, האמבל, האמבל, קום נישט אן מיט חכמות, יעדער קומט זיך אן מיט זיינע חכמה'לעך. ער וועט אויסקליגן דעם סיסטעם, נחמיה וועט זיך ארויפשטעלן אליינס אויפן סטענד, ס'האט זיך נאך קיינער נישט ארויפגעשטעלט די לעצטע פאר יאר, קיינער שטעלט זיך נישט אליין ארויף, ווער שטעלט זיך, אז מ'שטעלט זיך ארויף און מ'פרעגט זיך אויס, איז זיי זיך אבער נישט פאר א סעלף דיפענס זיך ארויפצושטעלן, נישט דער די-עי האט זיך געהאלטן אים אריינשיסן נאך און נאך און נאך און נאך, ער איז שוין אזוי, ער האט שוין אראפגעלאזט די נאז מיט די וואט דעמאלטס ביי נחמיה, יו דאונט דו איט, יו העוו טו פלעי איט ביי די רולס. דאס איז אונזער פראבלעם, אונז גיימער נאך אלץ אינטימידעיטן וויטנעסעס, קומט אן אזא משוגענער מיילך, א צודרייטער משוגענער, ס'דא ווידיאו אז ער איז דארט געווען, ס'דא ווידיאו פון די טעלעוויזשענס נאכדעם אז ער איז דארט געווען, ס'דא בחורים וואס זיי קומען פאראויס, און אז ער העט שוין איין וויטנעס צו איין וויקטעם אינטימידעיטן, העט עס אים קאסטן א מיליאן דאלער, יענער העט נישט גיין פאר ווייניגער, און אפילו נאר א האלב מיליאן דאלער דארף ער דאך אבער נעמען צוואנציג דרייסיג תלמידים. איך האב צוגעשפארט די ישיבה די פאר א יאר זומער אין מאנטיסעלא ווייל מען האט דארטן גערייכערט וויד, און איך האב ארויף געלייגט די פיקטשער אויפן בלאג, ס'געווען אפשר צען פופצען בחורים, וואס קענסט יעדן איינעם געבן א האלבן מיליאן דאלער, דעם בתי זונות וואס עטס האטס דא אין מירטל עוויניו, דאס איז נישט ווערט אזויפיל, דו קענסט עס אפילו נישט פארקויפן און איינקעשן, מיטן הויז אינאיינעם, יו נאט גאנא מעיק דעט קיינד אוו מאני. סאו ווער דו יו טינק יו גאנא גאו טו? און נאכדעם אז דו האסט עס שוין געטוהן, דו גייסט נאך יעצט ארום מיט בחורים? סאו דיין טאטע האט דיר צוגעבן פאר די רעסט אוו יור לייף? האט ער דאס געשריגן דעמאלטס? ברוך מרדכי האט א זון וואס האט געוואלט העלפן דעם טאטן מיט הונדערטער טויזענטער און געבן פאר לויערס. משוגענער, האסט געדארפט קויפן דיין זון א פענטהאוז פאר פֿינף הונדערט טויזענט דאלער אין די ווילידזש און דעטס אלל יו העד טו דו. ווייל דעם חזיר נאך פֿערציק יאר היילן קען מען נישט. סאו דעטס אלל יו העד טו דו. און ממילא דאס איז אלעס וואס דו האסט געדארפט טון וואלסטו ווען אפגעקומען, יעצט ביסטו געגאנגען אזוי, האסט גענומען האסט אויסגעגעבן מיליאנען, דו האסט איינגעווייקט מענטשן פאר גארנישט, ביסט געגאנגען האסט גענומען מענטשן, מען האט געשיקט געלט מען זאל מיך אראפברענגען, איך האב מיט ברוך מרדכי'ן קיינמאל נישט געהאט קיין, כ'האב נישט געקענט דעם מענטש, כ'האב נישט געוואוסט ער עקזעסטירט, און ער האט גענומען א מענטש אן אנדערן מענטש וואס איינער פון זיינע קינדער זענען א וויקטעם און ער איז געגאנגען זאגן אז ער האט געוואלט עקסטארטן. געלט, זיי האבן אויף מיר אויך געוואלט מאכן בלבולים, משה טעראריסט פרידמאן מיט משה דוד נידערמאן, וואס טוט זיך מיט דעם? עטס זענטס אינגאנצן אוט אוו יור קאטן פיקן מיינד, איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך האלט אז דער עולם דארף אנהייבן צו כאפן רעמארס, עס באצאלן א פרייז, נישט קיין גרויסע, אפאר יאר, ס'איז דא אסאך וואס זענען שוין געגרעדזשועט דעם סיסטעם, זענען שוין געווען אין דזשעיל צוויי יאר, צו נאר אנדערטהאלב מיט גוד ביהעיוויער, און זענען שוין אין די גאס, און זיי שרייען עס געווען די בעסטע זאך פאר זיי. ווייל זיי האבן זיך אויסגעלערנט אז מען זאל וואטשן אויף קינדער. דער אמת איז די גאנצע, איך האב געליינט א בוק, איך האב עס געהערט פון איינעם וואס ער טוט שוין דרייסיג יאר אין טשיילד סעיפטי, אמאל האט מען געקענט נעמען א קינד אזוי ווי א טשיקן, האסט געקענט מיט אים רעדן, טון וואס דו ווילסט, דער וואז נאו וואויס פאר דעם. די גאנצע וויאזוי עס איז ארויפגעקומען אז טשילדערן האבן א וואויס איז ווייל ס'איז געווארן די ענימעל קראליטי, פיטא, איז געקומען פרויען זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן וועיט ע מינוט, העי, וועיט וועיט וועיט וועיט, די קאץ און דער הונט און די קי, מיטן פערד האט מער רייטס ווי א יומען ביאינג? אזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך וועגן טשיילד סעיפטי, איטס אנלי ע פיו יערס, דרייסיג פערציג יאר אלט, פארדעם איז דאס נישט געווען, סאו עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין אז דאס איז א מאוומענט וואס איטס נאט גאנא דראפ ענימאר, און איף יור וואלנערעבל ענד יו גאנא גאו טו דזשעיל און דו מוזט ארויסקומען און דו'סט מורא האבן צו טאטשן א קינד, העי מעיבי דעטס די סעלושען. ברוך מרדכי וועט ארויס קומען וועט ער ווידער טאטשן ווייל ער איז אזא זקן ורגיל אז ס'וועט אים שוין נישט העלפן גארנישט אבער די נייע אינגעלייטלעך וואס לאזן זיך אריין אין די דרכים פון די נייע בחורים די ניוקאמערס סא עניוועי סא דאס איז די סטארי וואס איך וויל עטס זאלטס הערן. גענומען א מענטש סיקס הונדערט און פיפטי טאוזענט דאלערס און מ'לאזט אים וואקן אוועק מיט אנדערטהאלבן יאר ס'הייסט ביטווין א יער ענד טו אויב ער צאלט צוריק די גאנצע און ביטווין טו ענד פאור יערס אויב ער צאלט נישט צוריק נאר צוויי הונדערט טויזענט. סאו, ווי העוו טו אנדערסטענד וואט ווי קאל, מען רופט עס אין ענגליש טו בי האמבל, האמבל מיינט הכנעה, אונטערטעניג, ס'איז א לאסוט, ס'איז א לאנד, מלך במשפט יעמיד ארץ, ס'מוז זיין א משפט, סאו דאס איז געווען היינט די צוויי קעיסעס, איינס אברומי רובין, און דער אנדערער איז געווען דער תמחה זכר עמלק, ער שפילט אויכעט נאך געימס, ער גייט נאך נאכלויפן בחורים, ער טרייט צו אינטימידעיטן וויקטימס. אקעי, יו פלעי אראונד וויט די סיסטעם, וועסטו זען מיט נחמיה וועבערמאן, ער האט אויך געשפילט מיטן סיסטעם, און די פראבלעם איז די סיסטעם האט צוריק געשפילט מיט אים, יעצט איז די שאלה איז ווער איז שטערקער די סיסטעם אדער טינק אבאוט איט. און איך בעט נאכאמאל יעדן איינעם, איף יו העוו א פראבלעם, דאונט בי עמבערעסד, איך פרעג אייביג אזוי, ווען א מענטש האט א הארץ אטאק ווערט ער א רחמנות, אוי ער האט געהאט א הארץ אטאק, און נאכדעם ווייסט מען אז מען דארף אים וואטשן. איינער האט חלילה א נערוון בראך, זאגט מען יוי דער משוגענער ער איז משוגע געווארן. וועיט א מינוט, א נערוון דיסארדער איז די זעלבע ווי א הארט דיסארדער? פארוואס ווערט יענער א רחמנות און דער ווערט א משוגענער? און די זעלבע דארפט איר פארשטיין ווען איינער האט א סעקשועל אביוז פראבלעם, ער האט א מענטל דיסארדער, מען טאר אים נישט נעמען, מען טאר אים נישט לעיבלען, און מען דארף אים זעהן ער זאל קריגען העלפ. איי פארוואס מען האט נישט געטוהן ביז יעצט ווייל ס'איז גרינגער אז די גאנצע שטאט זאלן ווערן חזירים און קיינער זאל נישט דערציילן אויפן צווייטן ווי אז מען זאל זיך נעמען הארעווען און די רבנים האבן ליידער אונז פארפירט אונז האבן בוחר געוועהן הרע במיעוטו אז ס'איז בעסער אזוי אז איך וועל נישט פארציילן אויף דיר און דו וועסט נישט פארציילן אויף מיר. און יעדער קען טוהן וואס ער וויל, נאר דאס איז אלל ראנג, און אונז גיימיר דאס מירצעשעם פאררעכטן, און ווער ס'וויל זאל זיך מיטשטעלן אויף אונזער באן, ווייל עווענטשעלי אז עטס וועטס זיך נישט מיטשלעפן אויף אונזער באן, יול העוו ע פראבלעם, וואטש ענד סי. יעצט איך רעד אייביג וועגן מיינע דורכפעלער, אונזערע דורכפעלער, אונז האמיר דאך כסדר נאר דורכפעלער. ס'איז דא איינער הייסט חיים עמרם כהן, ער איז איין און פערציג יאר אלט, און מ'האט אים געזוכט אין ארץ ישראל ווייל ער האט געטשעפעט קינדער, א מיידל, ער האט געטשעפעט א מיידל וואס איז פֿערצן יאר אלט געווען פון ניינטין עיטי ניין ביז ניינטין ניינטי טרי, קיצור ער האט געפליעדט גילטי אין ארץ ישראל און ער האט עוקר געווען, ארץ ישראל איז דאך אזא סיקסט ווארלד קאנטרי, מ'קען מיט די פאליטישאנס ערלעדיגן, און ער איז אנטלאפן. בקיצור, ס'האבן זיך דא אריינגעמישט אלע ארגענעזעישאנס, די אינטערפאל האט זיך אריינגעמישט, ס'האט זיך אריינגעמישט די קענעדיען פאליס, די קענעדיען קאמיוניטי לאו אינפארסמענט, ס'האט זיך אריינגעמישט די אר סי עם פי, דאס איז די רויעל קענעדיען מאונט פאליס, און ס'האבן זיך אריינגעמישט פון פאריז עפעס א גרויסער ליגעל עידזשענסי, די איזרעילי נעשאנעל פאליס, די קענעדיען בארדער סערוויס, און די סיטיזענשיפ ענד אימיגרעישאן פון קענעדע, און די טאראנטא פאליס האבן זיך אלע אריינגעמישט אין די זאך, און עפעס איין גאר א גרויסער דעטעקטיוו, און מען האט אים געכאפט, און מען האט אים אויפגעפיקט פרייטאג אפריל דעם פיפטן. יעצט קען ער שוין צוריק פארן אויף ארץ ישראל. סאו דאס זענען אלע אונזערע דורכפעלער וואס אין זומער זעהט זיך מען לויפט אוועק, מען באהאלט זיך, אבער זארג דיך נישט איטס נאט גאנע טעיק טו לאנג, דיס איז גאנע טעיק ען ענד, איטס א סלאו מואווינג וויהיקל נאו פראבלעם, באט ברוך השם ס'פארט גוט. יעצט היינט איז דינסטאג ביינאכט, איך וועל מארגן מאכן אי"ה מיטוואך אדער דאנערשטאג די געהעריגע שיעור פון די וואך, דאס איז נאר געווען אן אפדעיט וואס איז געווען אין קאורט היינט.